עמוס פרק ד', היינטיגע פרק איז דא צוויי פרשיות, די ערשטע איז אפשר א המשך פון פריער, כ'זעה נישט פארוואס ס'זאל זיין א המשך, ס'דארף זיך זאגן אזוי, ס'איז נאך א נבואה, ס'רעדט זיך בעצם, נאך צוויי נבואות אפשר, רעדט זיך צו ווייטער, ס'איז א המשך אין די סענס אז ס'רעדט זיך ווייטער צו די מענטשן, די גבירים פון שומרון וואס זיי קעירן נישט וועגן די ארעמע לייט, ס'שטייט נישט קלאר וואס זיי טוען, אבער ס'זעהט אויס אז פארשטייט זיך אז די רייכע מענטשן קעירן נישט, זיי געבן נישט קיין צדקה, זיי טוען נישט קיין צדק, מען בא'גנב'עט זיי, אדער אזעלכע סארט זאכן. שמעו הדבר הזה, ער רעדט בעצם צו די פרויען, מ'וועט זען, פרות הבשן אשר בהר שומרון, ער רעדט צו די קיען פון בשן וואס זענען הר שומרון, קיען פון בשן זענען געווען פעטע קיען, דארט איז געווען, אונז זעען שוין פון די אין די תורה, ביי די פרשה פון בני גד ובני ראובן אין בשן, געווען א גוטע פלאץ צו פאשן, דארט איז געווען פעטע קיען, ער זאגט, ענק זענטס פעטע קיען.

וואס וועט זיין נשבע אדני אלהים בקדשו אז דער אייבערשטער שווערט כי הנה ימים באים עליכם ונשא אתכם בצנות ואחריתכן בסירות דוגה מען וועט ענק טראגן לפי הענין די מפרשים מען ווייסט נישט קלאר די ווערטער לפי הענין מיינט עס מען וועט ענק טראגן מיט אזעלכע שיפן אדער אחריתכן ענקער סוף וועט זיין מען וועט ענק שלעפן אין סירה אויף היינט עברית אויך סירה איז א קליינע שיפל מען וועט ענק טראגן אויף קליינע שיפלעך פון דוגה פון וואס מען מיט דעם פאנגט מען פיש. ופרצים תצאנה אישה נגדה והשלכתנה ההרמונה, ס'וועט זיין פרצים, ס'הייסט כאילו אין די אין די חומות פון שומרון וועט מען מאכן פרצים, פרצות, און יעדע פרוי וועט ארויס גיין איינע איינס איינס ארויס נעמען מ'וועט זיי ארויס ווארפן ההרמונה, אדער עס איז א פלאץ אדער מיינט עס עפעס א מ'וועט אראפ ווארפן ענקערע גאווה מלשון הרמונה, נישט קיין קלארע לשונות דא, על כל פנים דאס איז א נבואה אז די פרויען וואס האלטן זיצן אזוי יא, בפרט די פרויען פון די גבירים וואס זיצן אזוי רואיג, ווען זיי קעירן נישט וועגן די ארעמע לייט, זיי גייען האבן א סוף, נאום השם. יעצט איז נאך א שטיקל נבואה, וואס ווייטער רעדט עס, זיי זעען ווי ס'גייט אזוי, ס'ווערט געשריבן אזוי ווי ער מאכט חוזק, ער זאגט גייטס טוטס ווייטער וואס ענק טוען, און זעהטס וואס וועט געשעהן, בואו בית אל, ופשעו הגלגל, קומטס קיין בית אל, גייטס טוטס עבירות אין גלגל, הרבו לפשוע, טוטס אסאך עבירות, והביאו לבוקר זבחיכם, לשלושת ימים מעשרותיכם, ברענגטס אינדערפרי ענקערע זבחים, ענקערע קרבנות, נאך דריי טעג ענקערע מעשרות, וקטר מחמץ תודה. וקראו נדבות השמיעו ברענגטס תודות מיט חמץ אזוי ווי די הלכה איז מ'ברענגט לחמי תודה חמץ ברענגטס נדבות אין אנדערע ווערטער לכאורה מיינט עס ענק מיינטס גיין גיין צום בית אל דארט איז געווען א מזבח מ'גייט ברענגען קרבנות און ס'וועט אלץ ווערן בסדר. רשי זאגט אז מען גייט צו די עבודה זרה דארט איז דא מער גרינגע הלכות אין די תורה איז דא הלכות ווי זענען ביי א קרבן מ'קען נישט ברענגען יענע טאג און אזוי ווייטער. זיי זאגן נע דריי טאג איז אויך גוט כי כן אהבתם בני ישראל אזוי האטס ליב נאום אדני יא אבער דערווייל וואס איז דער אמת און דא הייבט זיך אן נאך א לכאורה נאך א פרשה ס'איז א המשך פון דעם אבער איך זאג איך האב עס געציילט אביסל וגם אני זאגט דער אייבערשטער אין אנדערע ווערטער דער אייבערשטער זאגט און דא איז דא א גאנצע באנטש שטיקלעך וואס יעדע איינס האט אזא פין פזמון פינף מאל זאגט ער די זעלבע פזמון ער לייגט אראפ וואסערע א צרות ער האט געשיקט פאר די אידן, און ער פירט אויס ולא שבתם עדי נאום ה' און ענק האבן נישט תשובה געטון ס'הייסט איך געב ענק רמזים ס'דא קליינע צרות וואס קומען און עס העלפט נישט עס מוזן קומען די גרויסע צרות דאס איז לכאורה די מהלך אזוי ווי אונז זעהן כסדר אז מען ווארנט ווארנט סיי מיט נביאים סיי מיט קליינע פראבלעמען און מען כאפט נישט עס באקומען די גרויסע פראבלעם זאגט די אייבערשטער אזוי וגם אני. נתתי לכם ניקיון שיניים בכל עריכם וחוסר לחם בכל מקומותיכם געבן ניקיון שיניים איז מלשון אזוי ווי הקהה את שיניו ברענגן צו צו וויי טון די ציינער ס'זאל נישט זיין גענוג צו עסן ווייל צו וויי די ציינער נישט גענוג צו ברויט צו עסן ס'האט נישט געהאלפן ענק האבן נישט תשובה געטון וגם אנכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלושת יום חדשים לקציר איך האב זאל נישט גערעגנט נאך דריי חדשים צו קציר ס'הייסט שוין געקומען די צייט וואס מ'דארף דריי חדשים איז די ווינטער עס דארף דעמאלטס רעגענען און דערווייל האב איך נישט געלאזט רעגענען והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר איין שטאט האט גערעגענט א צווייטע שטאט האט נישט גערעגענט חלקה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש אמאל אפילו איין שטאט איין געגענט איין חלקה איין חלק פון די פעלדער האט גערעגענט א צווייטע חלק נישט ונעו שתיים שלש ערים אל עיר אחת לשתות מים ולא ישבעו צוויי דריי שטעט האבן געדארפט לויפן צו איין שטאט צו טרינקן וואסער ווייל ביי זיי איז נישט געווען צו טרינקן קיין וואסער און ס'איז אלץ נישט געווען גענוג דאס הייסט אפשר פון דעם האט מען געדארפט זען אז מסתמא די שטאט וואס האט געזינדיגט האט דארט נישט געהאט צו רעגענען האט נישט געהאלפן ולא שבתם עדי נאום ה' וואס נאך הכיתי אתכם בשדפון ובירקון כ'האב ענק געברענגט שדפון הייסט אז די תבואה ס'ווערט פארפוילט ס'ווערט אפגעהאקט

כה אעשה לך ישראל, אזוי וועל איך דיר טון, עקב כי זאת אעשה לך, טאקע צום סוף, דאס וועל איך דיר טון. הכון לקראת אלקיך, סאו גרייט זיך פאר דיין גאט, ער קומט שוין. כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, ומגיד לאדם מה שיחו. דער אייבערשטער, דער גאט, ער איז נישט עפעס א סתם, ער איז דער וואס האט געמאכט די בערג, ער האט געמאכט די ווינט, ער זאגט פאר א מענטש אלעס וואס ער האט געטון. עושה שחר עיפה ודורך על במתי ארץ, ער מאכט די פרימארגן, די לעכטיגקייט, ועיפה, און די טונקלקייט, און ער טרעט אויף די די הילס פון דער ערד, ס'הייסט ער פירט אלעס, אדני אלהי צבאות שמו, דער אייבערשטער איז דער וואס פירט אלעס, ער גייט קומען.